מאנטאג ויצא, ווען מען לערנט די פיר פסוקים האט מען אינזין אז דאס אקעגן די ד' פונעם מילוי יוד פונעם שם בן, איבערצולאזן א הארה פונעם תוספת הרוח פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה ויקץ יעקב משנתו, יעקב אבינו האט זיך אויפגעוועקט פון זיין שלאף, ויאמר און ער האט געזאגט, אכן, ס'איז טאקע באמת אזוי, אז יש השם במקום הזה, ס'דא דא די שכינה, די כבוד פונעם אייבערשטן אויף דעם פלאץ, ואנכי לא ידעתי, און איך האב דאס נישט געוואוסט. זאגט רש י, ואנכי לא ידעתי, שאם ידעתי, ווען איך וואלט ווען דאס געוואוסט, לא ישנתי במקום קדוש כזה, וואלט איך מיך נישט געלייגט שלאפן אין אזא הייליגע פלאץ. זאגט דער תרגום, ואתער יעקב משנתיה ואמר בקושטא, אית יקרא דהשם שרי באתרא הדין, ואנא לא הויתי ידע. זאגט דער פסוק ויירא און ער האט מורא געהאט ויאמר און ער האט געזאגט מה נורא המקום הזה ווי פארכטיג איז דאס פלאץ, אין זה, טייטש די תרגום, דאס איז נישט קיין פשוט'ע פלאץ, אנדערע מפרשים זאגן דאס איז נישט די שטאט לוז וואס איך האב געמיינט אז איך בין, כי אם בית אלוקים, דאס איז די הויז פונעם אייבערשטן, וזה שער השמים, און דאס איז די טויער פון הימל. זאגט רש י כי אם בית אלוקים. אמר רבי אלעזר בשם רבי יוסי בן זמרא, הסולם הזה וואס יעקב אבינו האט גע'חלומ'ט עומד בבאר שבע, ער האט גע'חלומ'ט ווי דאס שטייט אין די שטאט באר שבע, ווייל אזוי הייבט זיך דאך אן די סדרה ויצא יעקב מבאר שבע, דרשנ'ט ער סמוכין אז די סולם האט זיך אנגעהויבן אין באר שבע, ואמצע שיפועו מגיע כנגד בית המקדש, די מיטן פון די שיפקייט דערגרייכט אקעגן איבער די מקום המקדש אין ירושלים. שבאר שבע עומד בדרומה של יהודה, די שטאט באר שבע איז אויף דרום זייט פון די חלק פון יהודה, וירושלים בצפונה, ירושלים איז ארויפציר צו צפון פון די חלק וואו יהודה האט באקומען, בגבול ביים גרעניץ שבין יהודה בנימין, ירושלים איז געווען צוטיילט צווישן יהודה און בנימין, ובית קל היה בצפון של נחלת בנימין, די שטאט וואו יעקב אבינו האט זיך געלייגט לוז, דאס איז געווען נאך מער ארויפציר אין אויף צפון זייט פון די נחלה פון בנימין, דאס איז געווען בגבול שבין בנימין ובין בני יוסף. נמצא קומט אויס, סולם, שרגליו בבאר שבע וראשו בבית קל, ווייל ער האט דאך געזאגט, אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמים, האט ער זיך באצויגן צו דעם שפיץ פונעם סולם, וואס דאס האט דערגרייכט העכער זיין קאפ דארט וואו ער איז געווען. איז אז דו רעכנסט אויס אז די סולם הייבט זיך אן אין באר שבע און ס'ענדיגט זיך אין בית קל, מגיע אמצע שפועו נגד ירושלים, קומט אן די מיטן פון די שיפיגקייט אקעגן ירושלים. דאס איז די פשוט'ע פשט אן די דרשה פון חזל, אז יעקב אבינו האט זיך געלייגט אין די שטאט לוז וואס ער האט אויך אנגערופן בית קל, און ירושלים איז געבליבן אויפן פלאץ. נאר וויבאלד דער סולם איז דער מיטן דערפון געווען אקעגן ירושלים, האט ער שוין אנגערופן אין זה כי אם בית אלוקים וזה שער השמים ווייל די הייליגע סולם וואס דער מיטן דערפון איז קעגן ירושלים האט זיך געענדיגט דארטן אין שטאט בית קל. ברענגט רשי אראפ א מדרש, א חזל, וכלפי שאמרו רבותינו לויט ווי אונזערע רעבעס האבן געזאגט, גייט די פשט אזוי אז ירושלים איז אוועק געגאנגען פון פלאץ, גאנץ ירושלים די הר המוריה איז געקומען צו די שטאט לוז, שאמר הקדוש ברוך הוא דער אייבערשטער האט געזאגט, צדיק זה בא לבית מלוני, דער צדיק יעקב איז אדורך געגאנגען אויפן וועג פון באר שבע קיין חרן, איז ער אדורך געגאנגען די הר המוריה ויפטר בלא לינה, און ער זאל זיך קענען אוועק גיין אן דעם וואס ער זאל דארט איבערנעכטיגן. ועוד אמרו, די חזל זאגען אויכעט, יעקב קרא לירושלים בית קל, נישט די שטאט לוז האט ער אנגערופען בית קל, נאר ירושלים. און לכאורה, וויאזוי שטימט עס מיט די פשטות פון די פסוקים וזו לוז היא ולא ירושלים? לויט ווי מ'זעהט דא אין די פסוקים האט ער אנגערופען די שטאט לוז בית קל און נישט ירושלים, און מהיכן למדו לומר כן? מוז מען דאך איינזעצן די דרשות חזל אויף דעם אופן. אומר אני זאגט רשי די פשט גייט אזוי, שנעקר הר המוריה ובא לכאן, די הר המוריה האט זיך אויסגעריסן פון ירושלים און ס'איז געקומען קיין לוז. וזו היא קפיצת הארץ האמורה בשחיטת חולין, דאס איז די פשט פון די קפיצת הארץ וואס די גמרא זאגט אין חולין, שבא בית המקדש לקראתו עד בית קל, דאס מיינט צו זאגן אז די בית המקדש האט זיך אויפגעהויבן און ס'איז אים אקעגן געקומען קיין בית קל, וזהו ויפגע במקום, דאס איז די ריכטיגע איבערטייטש פון ויפגע במקום, האבן מיר נעכטן געשמועסט אז די לשון פגיעה מיינט ווען צוויי זאכן גייען איינס אקעגן די אנדערע און מען טרעפט זיך צאם, און געווענליך ביי א פלאץ איז נישט שייך אז מען זאל זיך אנטרעפן מיטן פלאץ ווייל די פלאץ רירט זיך נישט פון ארט, אבער דא וואס די בית המקדש איז יא געגאנגען פאסט זיך זייער גוט אז זענען ביידע געגאנגען און זיי האבן זיך אנגעטראפן אינאיינעם אין די שטאט לוז. ואם תאמר וועסטו פרעגן וכשעבר יעקב על בית המקדש מדוע לא עכבו שם, פארוואס האט דער אייבערשטער נישט געמאכט אז ווען יעקב גייט אדורך דעם בית המקדש זאל ער זיך דארטן מוזן אפשטעלן און דארטן איבערנעכטיגן, פארוואס האט ער געמוזט מאכן אז קודם זאל ער אוועקגיין און ערשט נאכדעם מוז ער אקעגן שפרינגען ירושלים? אויף דעם זאגט שוין די גמרא דארט איהו לא יהב ליביה להתפלל במקום שהתפללו אבותיו אז ער האט זיך נישט אליין געלייגט אויפן הארץ צו דאווענען אויף דעם פלאץ ווי זיינע עלטערן האבן געדאווענט און מן השמים יעכבוהו זאל מען אים פון הימל אויפהאלטן מ'האט אים נישט געוואלט אראפהאלטן פון הימל ער זאל מוזן דארטן מיט געוואלד דאווענען נאר ווי דען איהו עד חרן אזל ער איז געגאנגען ביז חרן וואס דאס שטייט טאקע אין פסוק וילך חרנה לויט דעי פשט מיינט עס אז ער איז שוין פאקטיש אנגעקומען קיין חרן כדאמרינן בפרק גיד הנשה וקרא מוכיח, וילך חרנה, אז ער איז טאקע געגאנגען שוין ביז חרן. כי מטא לחרן ווען ער איז אנגעקומען קיין חרן אמר האט ער זיך געכאפט און געזאגט, אפשר קען דען זיין שעברתי אז איך בין פארבייגעגאנגען על מקום שהתפללו אבותי ולא התפללתי בו, יהב דעתיה למיהדר, האט ער געלייגט אויפן געוויסן זיך צוריקצודרייען, וחזר עד בית קל, און ער איז טאקע צוריקגעגאנגען ביז די שטאט לוז, וואס ער האט שפעטער א נאמען געגעבן בית קל, און דארטן, וקפצה לו הארץ איז אים די ערד אקעגן געשפרינגען. זאגט דער גור אריה, פארוואס האט נישט דער אייבערשטער געמאכט אז הר המוריה זאל אים אקעגן שפרינגען ביז חרן, ווייל חרן איז שוין געווען אין חוץ לארץ, און ס'פאסט נישט אז די הייליגע מקום המקדש זאל ארויסגיין פון ארץ ישראל. אנדערע זאגן דער אייבערשטער האט געוואלט ער זאל קודם טון אייגענע השתדלות, ער זאל זיך אויסדרייען און אנהייבן גיין, נאכדעם וואס ער איז שוין אפגעגאנגען א שטיק וועג, דעמאלטס האט מען אים צוגעהאלפן פון הימל און די הר המוריה איז אים אקעגן געקומען. זאגט רש"י, בית קל, דאס וואס עס שטייט דא אין די פסוקים פון בית קל, לא זה הוא הסמוך לעי דאס איז נישט דער בית קל וואס איז נאנט צו דער שטאט עי אלא לירושלים, מען רעדט דא פון א צווייטע בית קל וואס איז נאנט צו ירושלים, ועל שם שהיתה עיר האלוקים קראה בית קל, ווייל דאס איז געווען א געטליכע שטאט רופט מען עס אן בית קל, ווי די מפרשים זאגן, הגם דער יעקב אבינו האט אנגערופן בית קל וועגן דעם מקום המקדש איז אהין געקומען, לויט די חז"ל. אבער נישט די שטאט לוז אליין, אבער וויבאלד די שטאט לוז האט באקומען א קדושה יענע נאכט אז די מקום המקדש איז דארטן געווען, און מ'האט עס אנגערופן בית קל, איז שוין דער נאמען בית קל געבליבן אויכעט אויף די שטאט לוז שפעטער. זאגט רש"י, והוא הר המוריה שהתפלל בו אברהם, דאס איז די זעלבע הר המוריה וואס אברהם אבינו האט דארטן געדאווענט, והוא השדה שהתפלל בו יצחק, דאס איז אויך אנגערופן שדה, וואס ווען ס'שטייט ויצא יצחק לשוח בשדה האט ער אויך דארטן געדאווענט אויפן הר המוריה, וכן אמרו בסוטה,

וזה שער השמים זאגט רש"י, מקום תפילה לעלות תפילתם השמימה, דא איז א פלאץ ווי די תפילות גייען ארויף אין הימל. ומדרשו, די מדרש זאגט שבית המקדש של מעלה מכוון כנגד בית המקדש של מטה, די בית המקדש פון אויבן איז פונקט אקעגן איבער די בית המקדש פון אונטן, רש"י ברענגט דעם מדרש צו מסביר זיין פארוואס טאקע איז די בית המקדש א מקום ווי ס'ווערט גוט אנגענומען די תפילות, ווייל ממש אקעגן איבער דעם פון אויבן איז דא די בית המקדש של מעלה. זאגט די תרגום, ודחיל ואמר, מה דחילו אתרא הדין, לית דין אתר הדיוט, ס'איז גארנישט קיין פשוט'ע פלאץ, אלהין, אתר דרעוא ביה מקדם השם, א פלאץ וואו ס'איז דא דער ווילן פונעם אייבערשטן דארט, ודין תרע קבל שמיא. זאגט דער פסוק, וישכם יעקב בבוקר, יעקב האט זיך געפעדערט, אויפגעשטאנען אינדערפרי, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, ער האט גענומען די איין שטיין וואס פון די שטיינדעלעך איז געווארן איין גרויסע שטיין, וואס ער האט געלייגט צוקאפנס, אין פרקי דרבי אליעזר שטייט אז דאס איז דער אבן שתיה, וישם אותה מצבה, און דאס האט ער אראפ געשטעלט אלס א מצבה, אז ער וועט שפעטער מקריב זיין דערויף קרבנות, ויצוק שמן על ראשה, און ער האט ארויפגעגאסן אויל אויפן שפיץ פונעם שטיין, זאגן די ראשונים, אדער האט ער עס געזאלבט מיט דעם, אזוי ווי מען האט געזאלבט דעם משכן און די כלים מיט אויל האט ער געזאלבט דעם שטיין פאר א מצבה, אדער זאגט די אבן עזרא האט ער עס פשוט געוואלט פאר א סימן, אז ווען ער קומט צוריק שפעטער בשלום פון לבן, זאל ער דערקענען דעם שטיין און וויסן אז דאס איז די מצבה וואס ער דארף אויף דעם מאכן די קרבנות. זאגט די תרגום, ואקדים יעקב בצפרא ונסיב ית אבנא די שוי איסדוהי, ושוי יתה קמא, ואריק משחא על רישה. זאגט די פסוק ויקרא און ער האט אנגערופן את שם המקום ההוא די נאמען פון דעם פלאץ בית קל, ואולם און אבער לוז שם העיר לראשונה פון פריער איז די נאמען פונעם שטאט געווען לוז, זאגט די תרגום וקרא ית שמא דאתרא ההוא בית קל, וברם לוז שמא דקרתא בקדמיתא. זאגט דער נביא הושע, קאפיטל יב, אפרים, וואס גייט ארויף אויף די עשרת השבטים וואס זייער פירער ירבעם בן נבט איז געקומען פון שבט אפרים, רועה רוח, טייטשט רש"י, ער איז באפריינדעט מיט די עבודה זרה וואס זיי זענען גארנישט ווערט, ס'ממש ווי לופט. דער רד"ק טייטשט, רועה רוח, ער פאשעט ווינט, אזוי ווי א מענטש זאל זיך וועלן ערנערן דורך דעם וואס ער עפנט זיין מויל און ער קייעט לופט דאס איז גארנישט ווערט, אזוי איז אויכעט איינער וואס פארלאזט זיך אויף די עבודה זרה, ער פארלאזט זיך אויף לופט. אנדערע מפרשים זאגן אז דאס גייט ארויף אויף דעם וואס זיי האבן זיך פארלאזט אויף אשור ומצרים, ווי די פסוק זאגט ווייטער אז דאס איז געווען א לופטיגע הבטחה ס'איז בכלל נישט געווען קיין קראנטע זאך וואס זיי האבן זיך פארלאזט אויף זיי, שפעטער האבן זיי גארנישט געהאט קיין נוצן דערפון. ורודף קדים, און ער לויפט נאך דעם מזרח ווינט, זאגט די מצודות, א געדאפלטע לשון פון רועה רוח, און דער רד"ק לייגט נאך צו אז דער מזרח ווינט איז גאר א שטארקע ווינט, ס'קען שעדיגן, אזוי זענען זיי אויכעט געשעדיגט געווארן די בני אפרים פון דעם וואס זיי האבן געדינט צו די קעלבער. כל היום, א גאנצן טאג און יעדן טאג, כזב, פאלשקייטן ושוד און רויב, ירבה טוט ער פארמערן, און ער ווייסט נישט אז דאס וועט אים צוברענגען פורעניות, און ווען ס'קומט שוין אויף אים א שטראף, ס'קומען די שונאים פון ארום און ארום און זיי ווילן מלחמה האלטן, מיינט ער אז ער קען זיך ארויסדרייען מיט דעם וואס וברית עם אשור יכרתו, מיט אשור וועט ער שניידן א בונד אז אשור זאל אים קומען ארויסהעלפן ווען ס'קומט אויף אים א מלחמה, ושמן למצרים יובל, ער פירט אויל, פון די פיינע גוטע אויל וואס ארץ ישראל איז דאך א ארץ זית שמן, פירט ער פאר א מתנה צו די מצריים, ער וויל זיי אונטערקויפן מיט דעם, אז טאמער ס'וועט קומען א שונא אקעגן די אידן, זאלן זיך די מצריים אננעמען פאר זיי.

ממילא דער אייבערשטער לייגט פאר זיינע טענות אקעגן די עשרת השבטים פאר יהודה, ער גייט צום ערליכן יהודה און ער שמועסט זיך מיט אים איבער און ער פארציילט אים אז ער איז זייער נישט צופרידן מיט די התנהגות פון די בני אפרים פון די עשרת השבטים און אז ער גייט מוזן נקמה נעמען פון זיי. דער רד"ק טייטשט, וריב לשם עם יהודה אז מיט יהודה אליין איז דער אייבערשטער אויך געווען א שטיקל קריגעריי, ווייל הגם זיי זענען געווען ערליך אבער שפעטער זענען געקומען מלכים אויכעט פון די בית דוד און זיי זענען נישט געווען אזוי אויסגעהאלטן. ולפקוד על יעקב כדרכיו, ווייל דער אייבערשטער וויל באצאלן פאר יעקב לויט ווי זיינע שלעכטע וועגן, כמעלליו ישיב לו, ער וויל באצאלן פאר די אידן לויט זיינע ווערק, לויט זיינע מעשים לא טובים, וויל ער אים צוריק געבן א פורעניות.

און דאס איז א מוסר פאר די אייניקלעך אז זיי האבן זיך פון דעם געדארפט אפלערנען אז דער אייבערשטער האט געוואלט זיי געבן אלעס גוטס און ווען זיי וואלטן זיך געפירט אויפן ריכטיגן וועג וואלט ער זיי טאקע צוגעשטעלט אלעס און זיי דארפן זיך פארלאזן אויף אים און נאר אויף אים זיי האבן זיך נישט וואס צו גיין פארלאזן אויף אשור און מצרים ווייל דער אייבערשטער איז דער וואס קען אלעס צושטעלן און ווען זיי פירן זיך אויף ערליך וועט ער זיי טאקע אלעס צושטעלן הייבט ער אן ארויסצוברענגען די גרויסע נס וואס איז געווען נאך פאר יעקב אבינו איז געבוירן געווארן בבטן

א סימן פאר די קינדער פון יעקב אז אין די אחרית הימים וואס דאס איז עקבתא דמשיחא אין די לעצטע טעג וועלן זיי זיך מתגבר זיין אויף עשיו און זיי וועלן איבערנעמען די מלוכה, זיי וועלן האבן די שלטון איבער די בני עשיו, וואלטן דאך די אידן געדארפט אריינטראכטן אין דעם און וויסן אז די סימן איז נישט געווען פאר יעקב אליין, ווייל אין די צייטן פון יעקב און עשיו האט יעקב נאכנישט געהאט דעם אויבערהאנט, דאס איז נאר געווען א סימן אויף די קינדער שפעטער, דאס מיינט מען זייערע דורות און אונזערע דורות, ממילא האבן זיי זיך געדארפט אויפפירן ווי ס'דארף צו זיין. ובאונו, נאך א נס וואס דער אייבערשטער האט געמאכט אז מיט זיין קראפט, שרה את אלוקים, את אלוהים, האט זיך יעקב געקענט געוועלטיגן מיט א מלאך, יעקב האט זיך דערוואגט זיך צו ראנגלען מיט א מלאך, א מלאך איז דאך אזא פארכטיגע זאך, דוד המלך האט איינמאל געזען א מלאך, און ער איז ממש פארגליווערט געווארן, ס'איז אים אריין א קעלט אין די ביינער, מ'האט אים קיינמאל מער נישט געקענט דערווארעמען, איין מלאך האט אויסגעהארגעט די גאנצע מחנה פון אשור, ווען א מענטש זאל זען א מלאך, וואלט ער צאמגעפאלן פאר שרעק, און דער יעקב האט זיך נישט דערשראקן, ער האט זיך געראנגלט מיטן מלאך, און נישט נאר דאס, נאר ער איז אים בייגעקומען, איז דאך דאס א געוואלדיגע נס און א פלא וואס דער אייבערשטער האט געמאכט, זאגט די רד"ק, צו ווייזן. אז כלל ישראל, די אייניקלעך פון יעקב, וועלן קיינמאל נישט זיין נכנע אונטער די כוכבים אונטער די מזלות, קיין שום מלאך איז נישט שולט אויף זיי נאר דער אייבערשטער אליין איז משגיח אויף זיי. זאגט דער תרגום נביא אמר להון, הלא יעקב עד דלא אתיליד, אמיר דיסגי מן אחוהי, ובתוקפיה אתרברב עם מלאכא. זאגט דער נביא ווייטער, וישר אל מלאך, ער חזר'ט איבער נאכאמאל דאס אז ער האט געוועלטיגט אויפן מלאך, ווייל דאס איז געווען אזא וואונדערליכע זאך אז ער מוז עס איבערחזר'ן, ויוכל, און ער איז בייגעקומען דעם מלאך, בכה, דער מלאך האט געוויינט צו יעקב, ויתחנן לו, ער האט זיך געבעטן צו אים, לאז מיך שוין גיין, ס'איז געקומען מיין צייט צו זאגן שירה. און יעקב האט אים נישט געלאזט גיין נאר טאמער ער בענטשט אים, און דער מלאך האט זיך פארענטפערט, בית קל ימצאנו ושם ידבר עמנו, דער אייבערשטער וועט אונז טרעפן שפעטער אין די שטאט בית קל, און דארט וועט ער רעדן מיט אונז, דארט וועל איך, מלאך, דער שר פון עשו, צוזאמען מיט'ן אייבערשטן, דיך בענטשן, און איך וועל מסכים זיין אויף די ברכות וואס דיין טאטע האט דיך געבענטשט.

ותורה אור, די תורה איז צוגעגליכן צו א ליכטיגקייט וואס שיינט אויף אייביג, די זכות פון די תורה איז מגנא און מצלא שטענדיג. דער מלבים זאגט, א מצוה איז דאך א איינצעלע זאך, איז עס צוגעגליכן צו א איינצעלע פלאם, תורה איז דאך כולל אלעס, ממילא ווערט עס צוגעגליכן צוגעגליכן צו א גרויסע פייער. רש"י זאגט נאך א פשט אז כי נר מצוה ותורה אור באציט זיך אויף א פריערדיגע פסוק וואו עס איז געשטאנען אז מען זאל אפהיטן די באפעלן פונעם טאטן און די תורה פון די מאמע, ווייל אז מען פאלגט אויס די די באפעלן די אנווייזונגען פון די טאטע און די מאמע איז עס אזוי ווי א ליכטיגקייט אזוי ווי א לעכטל און מען קען גיין דערמיט אין די פינסטערניש, ס'שיינט און ס'גייט פאראויס די ליכטיגקייט. ודרך חיים תוכחות מוסר.

די תורה, די מוסר, דאס וועט דיך אפהיטן פון א פרוי פון שלעכטס, לויט רש"י גייט עס ארויף אויף עבודה זרה, לויט די אבן עזרא גייט עס ארויף פשוט אויף א זונה, און דער רלבג איז מסביר פארוואס שטייט נישט אישה רעה, ס'שטייט אשת רע, וואס איז משמע אז זי איז די פרוי פון א שלעכטן מענטש, זאגט ער יא, פון הימל העט מען נישט אפשרייבן א שלעכטע פרוי פאר אן ערליכן מענטש, ס'א סימן אז דער מאן אירע איז אויך א שלעכטער. דער מלבים זאגט אז אשת רע גייט ארויף אויף א אידישע פרוי וואס זי איז נעבעך א זונה, און מחלקת לשון נכריה פון די גלאטקייט פון די צונג פון א פרעמדע, דאס גייט ארויף אויף א זונה פון די גויים. זאגט די תרגום, דתנטרך מן אתתא בישתא, ומן שעיעותא דלישנא דנוכריתא.

זאגט דער פסוק, כי בעד אשה זונה, דורך דעם וואס מען גייט צו א אשה זונה, עד כיכר לחם, וועט מען ארעם ווערן, און מען וועט דארפן צוקומען צו גיין שנארן פאר א שטיקל ברויט. ואשת איש, און די אשת איש וואס זי טוט מזנה זיין, נפש יקרה תצוד, זי קען פאנגען אפילו טייערע נפשות, מענטשן וואס זענען אויסגעהאלטן אין אלע אנדערע זאכן, ערליכע מענטשן אדער אפילו חשוב'ע מענטשן, נביאים און שרים, ווי די מפרשים זאגן, קענען אויכעט אריינגעכאפט ווערן אין די נעץ פון א אשת איש. זאגט דער תרגום, מטול דדמיא מילתא דזניותא היך גריצתא דלחמא, ואיתת גברא נפשא יקירתא צידא. זאגט די משנה, מסכת שבת, פרק ז, כלל גדול אמרו בשבת, די חכמים האבן אראפגעשטעלט א גרויסן כלל אין דינים פון שבת. זאגט די גמרא פארוואס שטייט דא כלל גדול, שטייט נישט סתם כלל, ווייל ס'שטייט ביי שמיטה אויכעט א כלל, און וויבאלד די כלל פון שבת איז הארבער ווי די כלל פון שמיטה, ווייל דיני שבת גייען אן סיי ביי זאכן וואס זענען מחובר לקרקע, און סיי ביי זאכן וואס זענען שוין אפגעריסן פון די קרקע, אפילו מ'האט שוין אפגעריסן די תבואה פון פאר שבת, טאר מען עס נישט מאלן, מען טאר נישט טון אנדערע מלאכות דערמיט, מה שאין כן שמיטה גייט נאר אן אויף זאכן וואס ווען ס'קומט אריין די שמיטה איז עס מחובר לקרקע, קומט דאך אויס אז שבת איז הארבער, פארדעם שטייט ביי שבת כלל גדול, און באמת ביי שמיטה שטייט אויכעט כלל גדול, ווייל דאס איז הארבער מיט געוויסע זאכן פון מעשרות. וואס איז די כלל? כל השוכח עיקר שבת, א מענטש וואס ער פארגעסט אז ס'איז דא אזא מין זאך אויף די וועלט ווי שבת, אפילו ער האט אמאל געוואוסט, ער האט נאר פארגעסן, בשעת מעשה האט ער געטון א מלאכה, ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, ער האט געטון מערערע מלאכות אין מערערע שבתים, און ערשט שפעטער איז ער געוואר געווארן, ער האט זיך דערמאנט אז ס'איז בכלל דא אזא מין זאך ווי שבת, אינו חייב אלא חטאת אחת, אויף אלע מלאכות און אלע שבתים איז ער נאר מחיוב צו ברענגען איין חטאת. אבער היודע עיקר שבת, איינער וואס ווייסט יא אז ס'איז דא אזא זאך ווי שבת, ער האט נאר פארגעסן אז יעצט איז שבת, ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה, ער האט געטון מערערע מלאכות אין מערערע שבתים און ער איז נישט געוואר געווארן צווישן איין שבת און די אנדערע אז ס'איז געווען שבת, דאך, חייב על כל שבת ושבת, מ'איז מחיוב אויף יעדן שבת עקסטער איין חטאת, אויף די מלאכות דארף מען נישט ברענגען, ווייל ווען ער כאפט זיך ווען אפילו אז דאס איז א מלאכה וואלט ער נישט אויפגעהערט צו טון די מלאכה ווייל ער ווייסט דאך בכלל נישט אז יעצט איז שבת. דארף ער ברענגען א חטאת אויף יעדן שבת, פארוואס? ווייל איך זאג, ימים שבינתיים הייסט א ידיעה, אפילו דער מענטש ווייסט נישט למעשה אז ער אז אז יענעם טאג וואס ער האט געטון די מלאכה איז געווען שבת, אבער ער האט זיכער ערגעץ אינמיטן די וואך זיך געכאפט אז יענע געוויסע טאג וואס ער האט געטון די מלאכה איז געווען שבת. ממילא די ימים שבינתיים, די וואכן טעג צווישן איין שבת און די אנדערע, דאס הייסט א ידיעה, און דאס צוטיילט אז מען זאל אויף יעדן שבת דארפן ברענגען א באזונדערע חטאת. זאגט די משנה, היודע שהוא שבת, איינער וואס ווייסט אז יעצט איז שבת, ער ווייסט ווען ס'איז שבת, ער ווייסט נאר נישט די מלאכות, אז די מלאכה טאר מען נישט טון. ועשה מלאכות הרבה ושבתות הרבה, ער האט געטון מערערע מלאכות אין מערערע שבתים, חייב על כל אב מלאכה ומלאכה, איז ער חייב א חטאת אויף יעדע אב מלאכה וואס ער האט געטון, ווייל ער האט געהאט א העלמה נאר פון די מלאכות, ווען מען זאגט אים ווען אז דאס איז א מלאכה, וואלט ער זיך געכאפט, און ער דארף אויף יעדן אב מלאכה וואס ער האט געטון ברענגען א חטאת. זאגט די משנה העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת, יעדע אב מלאכה וואס דאס מיינט אז דאס איז געווען אין משכן האט דאך אונטער זיך מערערע תולדות, איז אויב מען האט געטון אפאר תולדות פון איין אב, אינו חייב אלא חטאת אחת, איז מען נאר מחיוב צו ברענגען איין חטאת. משנה ב' אבות מלאכות ארבעים חסר אחת, ס'איז דא נײַן און דרײַסיק אבות מלאכות, און די מפרשים שטעלן זיך טאקע פארוואס שטייט נישט נײַן און דרײַסיק, פארוואס שטייט פֿערציק ווייניגער איינס, די תוס' יום טוב ברענגט איין וועג פון זיין זון, ווייל די נײַן און דרײַסיק אבות טוט מען ארויסלערנען פון דעם וואס ס'שטייט נײַן און דרײַסיק מאל די ווארט מלאכה אין די תורה, און די גמרא אין מסכת שבת דף מ"ט עמוד ב' האט א ספק אויף צוויי פסוקים וועלכע פון די צוויי פסוקים מען רעכנט אריין צווישן די מלאכות וואס מיינט א ארבעט און וועלכע פון די צוויי טייטשט נישט ממש א ארבעט נאר ס'מיינט עפעס אנדערש, קומט אויס אז למעשה איז דא פֿערציק מאל די ווארט מלאכה אין די תורה, פארדעם שטייט ארבעים, אבער ס'איז חסר אחת ווייל איינע פון די פסוקים רעכנט מען נישט. ס'דא מפרשים וואס ענטפערן, ווען ס'וועט מען זען באלד, הזורע והחורש. פרעגט מען, פרעגט די גמרא, פארוואס כאפט ער אן הזורע פאר חורש? פארוואס שטייט נישט אזוי ווי די סדר וואס מען ארבעט קודם טוט מען אויפאקערן און נאכדעם פלאנצט מען איין? ענטפערט די גמרא אז מען רעדט דא פון חרישה וואס ס'קומט נאך די זריעה, ווייל ס'איז דא אמאל א הארטע ערד וואס אפילו נאכן אנבויען מען לייגט אריין די זאמען דארף מען נאכאמאל אויפאקערן צו ווייעך מאכן די ערד, קומט דאך אויס אז ס'איז דא צוויי סארטן חרישות, ס'איז דא א חרישה פאר זריעה, און ס'איז דא א חרישה נאך זריעה, דאס מיינט ארבעים, ווייל מען רעכנט די ביידע חרישות, אבער חסר אחת, ווייל אז מען זאל טון די צוויי חרישות, איז דאך עס צוויי פון די זעלבע מין אב, איז מען נאר חייב איינס. אנדערע זאגן אז דאס גייט ארויף אויף הוצאה און הכנסה, וואס די משנה שרייבט טאקע נאר המוציא מרשות לרשות, אבער אין כלל פון דעם איז אויך הכנסה, אריינטראגן. אנדערע ענטפערן אז די ארבעים חסר אחת באציט זיך אויף המולחו והמעבדו, ס'וועט מען שפעטער זען אין די משנה אז ווען מען זאלצט אויס לעדער און ווען מען ארבעט עס אויס רעכנט מען אויס פאר צוויי באזונדערע זאכן, למעשה פרעגט די גמרא אז ס'איז די זעלבע זאך, און די גמרא זאגט אז מען רעכנט עס טאקע נאר פאר איינס, און אנשטאטס דעם דארף מען אריינלייגן שרטוט, אז מען מאכט ליניעס, שורות, אזוי ווי ביי א ספר תורה מען זאל קענען שרייבן דערויף, זעהן מיר דאך אז למעשה איז דא ארבעים סארטן מלאכות, אבער ס'איז חסר אחת, והמולחו והמעבדו איז די זעלבע מין זאך. זאגט די משנה, הייבט ער אן אויסצורעכענען די נײַן און דרײַסיק מלאכות. הזורע, ווער ס'זייעט איין,

והזורה און דער וואס ווינט שאוועלט, מען נעמט א שאוועל און מען מאכט אלעס זאל גיין צו די ווינט, די זאמען וואס האט א געוויכט פאלט אראפ דא אויפן פלאץ, און די קלייוון, די שאלעכץ, דאס פליעט אוועק מיטן ווינט. הבורר ווער ס'קלויבט אויס, צו מיט די הענט, צו מיט א זיפל, ער נעמט אראפ די שלעכטע פון די גוטע, הטוחן דער וואס מאלט, והמרקד און דער וואס זיפלט, הגם בורר און זורה און מרקד איז מער ווייניגער די זעלבע מין זאך מען טיילט אפ די שלעכטע פון די גוטע רעכנט מען עס אויס אלס דריי באזונדערע אבות ווייל יעדע איינס פון די זאכן איז עקסטער געווען אין די משכן און אויכעט טוט מען עס אויף צוויי אויף אנדערע צייטן ממילא רעכנט מען עס נישט אינאיינעם. והלש און דער וואס קנעט צאם און מאכט א טייג, והאופה און דער וואס באקט. זאגט די ברטנורא, באקן איז באמת נישט געווען אין משכן. אבער ער רעכנט דא אויס די סדר פון אלע זאכן וויאזוי מען קומט צו צו מאכן א ברויט, אנגעהויבן פון זורע חורש קוצר, ממילא רעדט ער פון אופה, וואס אופה איז דאך א זאך וואס איז מער שכיח, זאגט דער ר"ן, פארדעם רעדט מען פון באקן ברויט. מבשל, זאגט דער ברטנורא, וואס דאס איז מעין מלאכת אופה, דאס איז יא געווען אין משכן, מען האט געדארפט אויפקאכן די געווירצן צו קענען פארבן די תכלת וארגמן ותולעת שני. זאגט די משנה, הגוזז את הצמר, דא הייבט ער אן רעדן פון פארשידענע מלאכות וואס מען טוט מיט וואל, מען שניידט אפ די וואל, דאס איז איין מלאכה, המלבנו, מען וואשט עס אויס, מען מאכט עס ווייס, והמנפצו, מען קלאפט עס אויס, אדער מען קעמט עס אויס,

והאורג שני חוטין, אדער ער וועבט שוין צוויי חוטים, ער פירט אדורך די חוטי הערב צווישן די חוטי השתי, והפוצע שני חוטין, ער טרענט אויף, ער נעמט ארויס צוויי פעדעמער פון צווישן א געוועבטע זאך, הקושר, ער קניפט צו עפעס, והמתיר, אדער ער בינדט עס אויף, והתופר שתי תפירות, איינער וואס נייט צוויי נייאונגען, זאגט די ברטנורא, דאס איז נאר אויב מען מאכט א קניפ אויכעט, אז נישט האלט זיך עס נישט, און אז מען מאכט א קניפ איז שוין דא צוויי חיובים, סיי וועגן תופר און סיי וועגן קושר. הקורע על מנת לתפור שתי תפירות, ווען איינער צורייסט ווייל ער וויל דארטן צונייען צוויי תפירות, סתם צורייסן איז א מקלקל, מקלקל איז פטור, הצד צבי, די קומענדיגע מלאכות רעדט מען אלעס וואס מען טוט מיט לעדער, מען פאנגט א הערש, איז איין מלאכה, השוחטו מען שעכט עס והמפשיטו מען שינדערט אפ די הויט, המולחו מען זאלצט עס אויס והמעבד את עורו, האמער שוין געשמועסט אז דאס איז ביידע די זעלבע זאך ווייל זאלצן טוט אויסארבעטן, והמוחקו מיינט מען מאכט עס גלאט מיט א אייזן קראצט מען אראפ די האר אז מען זאל קענען שרייבן דערויף, והמחתכו מען שניידט עס אויס. הכותב שתי אותיות איינער וואס שרייבט צוויי אותיות, אדער והמוחק ער מעקט אויס א געשריבענע זאך על מנת לכתוב שתי אותיות מ'זאל קענען צוריק שרייבן אויף דעם פלאץ צוויי אותיות. הבונה איינער וואס בויט והסותר און איינער וואס צוווארפט. המכבה ער פארלעשט, והמבעיר און ער צינדט אן. פרעגט שוין תוספות פארוואס רעדט מען דא פון אויסלעשן פאר אנצינדען? תוספות זאגט אז ס'איז נישט אזא קשיא ווייל נאר ביי חורש און זורע וואס דארטן רעדט מען אויף די סדר וויאזוי מען מאכט א ברויט האט אלעס געמוזט זיין אין א רייע דא מוז עס שוין נישט זיין אזוי ווייט אין א רייע, תוס' יום טוב איז נישט צופרידן פון דעם, ווייל מען זעט דאך למעשה ביי מאכן א בגד און ביי אלע עניינים פון די לעדער רעדט ער א גאנצן צייט לויט א סדר וויאזוי מען טוט עס, ממילא לכאורה דא וואלט ער אויכעט, און די זעלבע זאך למשל ביים שרייבן זאגט ער אויכעט קודם שרייבן נאכדעם מעקן, ביים בויען זאגט ער אויך קודם בויען נאכדעם צוווארפן וואלט דאך דא אויך געדארפט שטיין קודם מאכן דעם פייער און נאכדעם פארלעשן. איז די תוס' יום טוב זאגט אז ער קומט דא מרמז זיין אויף די שיטה פון רבי יוסי אז אויף אנצינדן א פייער איז נישט דא קיין חיוב חטאת, הבערה ללאו יצאת. אבער אנדערע מפרשים זענען נישט צופרידן פון דעם, ווייל דאס מיינט אז די תנא מישט זיך שוין אריין אין א מחלוקה, זאגן זיי אז פאר דעם כאפט ער אן קודם המכבה והמבעיר אז ס'זאל שטימען אויכעט לויטן מאן דאמר אז מלאכה שאין צריכה לגופה איז פטור, און ווען מען פארלעשט א פייער איז מען נאר מחיוב טאמער מען וויל דא מאכן א פחם, מען וויל מאכן א קויל אז מען זאל עס קענען שפעטער בעסער אנצינדן, איז המכבה איז טאקע חייב לויט יעדן איינעם אויב ס'איז אויף א אופן פון והמבעיר. המכה בפטיש איז א מלאכה פון איינער ענדיגט צו א ארבעט, אזוי ווי די סדר פלעגט זיין נאכדעם וואס מען האט אסאך ארומגעהאקט מיט א האמערל איז דאך עס געווארן אביסל שטומפיג, האט מען געגעבן צום סוף א גוטן זעץ אויף דעם פלאכן האלץ אז ס'זאל זיך ווערן צוריק אויסגעגראדעט. און די לעצטע איז המוציא מרשות לרשות, איינער וואס טראגט ארויס אום שבת פון איין רשות צום צווייטן, הרי אלו אבות מלאכות ארבעים חסר אחת, דאס זענען די אבות מלאכות פֿערציק, איינס ווייניגער ווי פֿערציק דאס הייסט נײַן און דרײַסיק. און די ברטנורא זאגט אז פאר דעם רעכנט ער עס עקסטער אויס, און ער זאגט אויכעט א סכום הכולל, ווייל ער וויל זאגן אז אפילו א מענטש זאל טוען אלע סארטן מלאכות וואס איז נאר דא אויף די וועלט, וועט ער קיינמאל נישט קענען מחייב זיין מער ווי נײַן און דרײַסיק, ווייל יעדע איינס איז א תולדה פון א געוויסע אב, און אז מען טוט צוויי תולדות פון די זעלבע אב, אדער א אב מיט זיין תולדה, איז מען נישט מחיוב מער ווי איין חטאת. משנה ג. די ערשטע הייבט ער אן מסביר צו זיין די ענין פון הוצאה מרשות לרשות וואס מיט דעם האט ער געענדיגט, דאס איז געווען די לעצטע מלאכה הייבט ער דאס אן די ערשטע מסביר צו זיין, און אויכעט ווייל דאס איז מער א שכיח'דיגע זאך, זאגט די משנה ועוד כלל אחר אמרו, נאך א כלל האט מען געזאגט בדיני הוצאה. כל הכשר להצניע, יעדע מאטריאל וואס ס'איז פאסיג אז מ'זאל דאס אוועקבאהאלטן, ס'איז א חשוב'ע זאך, ומצניעין כמוהו, און די שטיקל זאך האט אויכעט דעם שיעור, וואס אזא שיעור לייגן מענטשן אוועק. והוציאו בשבת, און א מענטש איז געגאנגען און ארויסגעטראגן אזא מין שטיקל זאך אום שבת, חייב עליו חטאת. אויף א חשוב'ע זאך וואס מ'טראגט ארויס איז מען מחיוב א חטאת. וכל שאינו כשר להצניע, אויב דאס איז א מין מאטריאל וואס מענטשן לייגן נישט געווענליך אוועק, און ואין מצניעין כמוהו, דאס איז אויכעט, ס'האט נישט דעם שיעור, והוציאו בשבת, און ער גייט און ער טראגט עס ארויס אום שבת, אינו חייב איז ער נישט חייב, אלא המצניעו. טאמער דער מענטש איז געגאנגען און ער האט עס יא אוועק געלייגט, ביי אים איז דאס א חשובע זאך, אפילו אנדערע מענטשן לייגן דאס נישט אוועק, אבער דער מענטש וואס ער האט עס מחשיב געווען און נאכדעם האט ער עס ארויס געטראגן, איז ער חייב אויף דעם זאך, אפילו אנדערע מענטשן וואס טראגן ארויס די זעלבע זאך וואס ער האט אוועק געלייגט זענען פטור. איז רבי עקיבא אייגער זאגט אז דאס וואס עס שטייט דא אין די סיפא ואין מצניעין כמוהו מיינט אדער אין מצניעין כמוהו ווייל כדי מחיוב צו זיין אויפן ארויסטראגן א זאך, פעלט אויס אז ס'זאל האבן ביידע זאכן, סיי עס זאל זיין א וויכטיגע זאך וואס מענטשן לייגן אוועק, און סיי עס זאל האבן דעם שיעור וואס מענטשן לייגן אוועק אזא שיעור. אבער כדי פטור צו זיין, איז גענוג אז ס'פעלט איינע פון די זאכן, אדער איז עס א זאך וואס איז נישט די סדר אוועקצולייגן, אדער אפילו עס איז יא די סדר אוועקצולייגן, אבער האט עס נישט די שיעור. זאגט רבי אלי' גריידיצער אז די חידוש פון די סיפא איז אז דער מצניע איז חייב, ממילא קען יא זיין די פשט אז ואין מצניעין כמוהו מיינט ביידע זאכן, סיי ס'איז נישט כשר להצניע, דאס איז א זאך וואס מענטשן לייגן נישט אוועק, און סיי ס'האט נישט דעם שיעור, און דאך אז איינער לייגט עס אוועק איז ער יא חייב, און ער זאגט טאקע אז אין פירוש המשניות לרמב"ם שטייט קלאר אז דער ואין מצניעין כמוהו מיינט נישט אדער, נאר ס'מיינט אויכעט אין מצניעין כמוהו, און דעסוועגן דאך טאמער איינער האט עס יא באהאלטן איז ער חייב. משנה ד' הייבט ער אן צו געבן פארשידענע שיעורים פון זאכן ווען מ'איז מחיוב דערויף, וועלכע וויפיל דערפון הייסט אז ס'איז ראוי להצניע. המוציא תבן, תבן איז הארטערע שטרוי, מ'געט עס נישט פאר קיין יונגע קליינע בהמות, מ'געט עס נאר פאר גרעסערע קיען. איז די שיעור דערפון כמלוא פי פרה, אויב מען טראגט ארויס אזויפיל וויפיל מען קען אריינלייגן און אנפילן דערמיט די מויל פונעם קי, דאס איז א חשוב'ע שיעור און אויף דעם איז מען חייב. עצה, דאס איז שטרוי פון קטניות, פון בונדלעך, כמלוא פי גמל. עצה געבט מען צו עסן פאר גמלים, האט עס אביסל א גרעסערע שיעור, אז מען דארף מיט דעם קענען אנפילן די מויל פון א קעמל. עמיר, דאס איז אויכעט שטרוי, אבער א ווייעכערע שטרוי, כמלוא פי טלה, איז מען מחייב ווען מען טראגט ארויס דערפון אזויפיל וויפיל מען קען אנפילן די מויל פון א שעפסל. עשבים גראזעלעך, כמלוא פי גדי, איז מען חייב אפילו מען טראגט ארויס ווייניגער וויפיל מען קען אנפילן א מויל פון א גדי. זאגט די משנה עלי שום ועלי בצלים, און דער תוס' יום טוב ברענגט פון זיין זוהן אז דאס מיינט די בלעטער וואס מאכט זיך ביי א צוויבל אזוי א יד וואס מען קען עס אנכאפן דערמיט, נישט סתם די בלעטלעך ארום וואס דאס הייסט די שאלעכץ. לחים, אויב דאס איז פייכט איז עס ראוי פאר א מענטש, יעדע מאכל אדם איז די שיעור כגרוגרת, די שיעור פון א פארטריקענטע פייג, יבשים, אויב ס'איז אויסגעטריקענט דעמאלטס געבט מען עס פאר בהמות, איז די שיעור כמלוא פי גדי, וויפיל ס'פילט אריין א מויל פון א גדי. זאגט די משנה א כלל אויף אלע פריערדיגע זאכן, ואין מצטרפין זה עם זה, די אלע זאכן וואס מען האט אויסגערעכנט ביז אהער, קענען זיך נישט מצרף זיין איינס מיטן צווייטן, מפני שלא שוו בשיעוריהן, עס האט דאך נישט דעם זעלבן שיעור. תבן האט א שיעור פון מלוא פי פרה, און עצה האט א שיעור פון מלוא פי גמל. ברענגט רבי עקיבא אייגער אז אין די גמרא שטייט אז די זאך וואס האט א קלענערע שיעור, איז זיך יא מצרף צו די זאך וואס האט א גרעסערע שיעור, למשל, א מענטש וועט ארויסטראגן עצה, אבער ס'פעלט אים אביסל פונעם שיעור פון מלוא פי גמל וואס איז א גרויסע שיעור, און ער טראגט ארויס צוזאמען מיט דעם אביסל תבן, וואס תבן האט באמת א קלענערע שיעור כמלוא פי פרה, קען זיך יא די תבן מצרף זיין משלים צו זיין די שיעור פון די עצה צו מלוא פי גמל, דאס וואס די משנה זאגט אז ס'איז זיך נישט מצרף מיינט אז עצה וואס דאס האט א גרעסערע שיעור קען זיך נישט מצרף זיין און משלים זיין די שיעור פון תבן, אויב ער האט ארויסגעטראגן אביסל תבן און ס'פעלט אים פון די מלוא פי פרה קען מען נישט נעמען עצה און צו דעם מצרף זיין, ווייל עצה האט א גרעסערע שיעור. זאגט די משנה המוציא אוכלים, ווען א מענטש טראגט ארויס א זאך וואס איז ראוי פאר א מענטש צו עסן, איז די שיעור כגרוגרת, חייב. אויב מ'האט ארויסגעטראגן ווי א גרוגרת איז מען חייב, ומצטרפין זה עם זה, אלע סארטן עסנווארג פון א מענטש זענען זיך מצרף איינס צום צווייטן, מפני ששוו בשיעוריהן, אלע האבן דעם זעלבן שיעור פון כגרוגרת. חוץ מקליפיהן.

און דער רמב"ם זאגט פארקערט אז מורסן איז די דיקערע און די ערגערע מין ווי די סובין. רבי יהודה אומר, חוץ מקליפי עדשים שמתבשלות עמהן. אנדערע שאלעכץ קענען זיך טאקע נישט מצרף זיין מיט די זאך אליין, אבער שאלעכץ פון לינזן קענען זיך יא מצרף זיין מיט די לינזן ווייל מען קאכט עס אינאיינעם, זאגט שוין דער ברטנורא, מען רעדט נישט פון די אויסערווענדיגסטע שאלעכץ די הארטע שאלעכץ, מען רעדט נאר פון די אינערווענדיגסטע וואס מען קאכט עס טאקע מיט דעם. זאגט די גמרא אין מסכת שבת דף ס"ט עמוד ב', אמר רב הונא, היה מהלך בדרך או במדבר, א מענטש וואס גייט אין וועג אדער אין מדבר, ואינו יודע אימתי שבת, ער האט פארלוירן דעם חשבון, ער ווייסט נישט וועלכע טאג ס'איז שבת. מונה שישה ימים, הייבט ער אן צו ציילן זעקס טעג, יענע טאג וואס ער כאפט זיך אז ער ווייסט נישט דעם חשבון איז די ערשטע טאג און אזוי ציילט ער ווייטער זעקס טעג, ומשמר יום אחד, די זיבעטע טאג היט ער אפ, דאס איז למשל שבת. חייא בר רב אומר, ניין. משמר יום אחד, ווען מען כאפט זיך, איז די אנדערע טאג פון וואס מען כאפט זיך, יענע טאג קען דאך זיין אז מען האט געטון א מלאכה קען מען נישט מאכן שבת, די קומענדיגע טאג דאס מאכט מען פאר שבת, ומונה שישה, נאך די שבת ציילט ער זעקס וואכן טעג. במאי קמיפלגי, וואס איז די מחלוקה פון רב הונא מיט חייא בר רב, צו מען זאל קודם אנהייבן מיט זעקס וואכן טעג צו מיט א שבת? מר סבר כברייתו של עולם, רב הונא האט געהאלטן אז מען גלייכנט עס צו צו די וועלט באשאפונג וואס איז קודם געווען זעקס וואכן טעג און נאכדעם הערשט איז געווען א שבת, ומר סבר כאדם הראשון, חייא בר רב האלט אז מען קוקט אויף אדם הראשון, ער איז באשאפן געווארן אין א פרייטאג, און די קומענדיגע טאג האט ער געהיטן א שבת און נאכדעם האט ער געציילט זעקס טעג. זאגט די גמרא מיתיבי היה מהלך בדרך ואינו יודע אימתי שבת משמר יום אחד לשישה מאי לאו וואס דאס מיינט צו זאגן מונה שישה ומשמר יום אחד אזוי ווי רב הונא איז דאך א קשיא אויף חייא בר רב ווייל די גמרא האט געהאלטן יום אחד לשישה מיינט מען היט אפ איין טאג פאר די זעקס טעג וואס מען האט פריער געציילט מען הייבט אן מיט זעקס און נאכדעם היט מען אפ איין טאג ענטפערט די גמרא לא משמר יום אחד ומונה שישה מען קען פונקט אזוי טייטשן אז מען היט אפ איין טאג קודם און נאכדעם ציילט מען זעקס טעג אי הכי פרעגט די גמרא וואלט געדארפט אנדערש שטיין, פארוואס שטייט משמר יום אחד לשישה, משמר יום אחד ומונה שישה מיבעי ליה אזוי וואלט ווען געדארפט שטיין. ועוד און נאך א קשיא תניא האבן מיר געלערנט קלאר אין א צווייטע ברייתא, היה מהלך בדרך או במדבר ואינו יודע אימתי שבת, מונה שישה ומשמר יום אחד, ממש ווי רב הונא. תיובתא דחייא בר רב תיובתא, חייא בר רב ווערט אפגעפרעגט. אמר רבא, בכל יום ויום, א יעדן טאג וואס דער מענטש איז פארבלאנדזשעט און ער האט פארלוירן דעם חשבון, עושה לו כדי פרנסתו, מעג ער טון א ארבעט כדי זיך צו ערנערן צו קענען לעבן, ס'איז דאך ממש פיקוח נפש, ער דארף דאך האבן פון וואו צו לעבן, מעג ער ארבעטן אויף אזוי פיל צו האבן צום לעבן, בר מההוא יומא, אויסער די איין טאג, וואס יענעם טאג האט ער קובע געווען אז דאס גייט זיין זיין שבת, יענעם טאג טאר מען גארנישט ארבעטן, פרעגט די גמרא וההוא יומא לימות, יענעם טאג זאל ער עפעס שטארבן? עמדך, אויב יעדן טאג טוט ער נאר כדי פרנסת יום אחד, דארף ער דאך יענעם טאג אויכעט האבן פון וואו צו לעבן. ענטפערט די גמרא, לעביד מאתמול שתי פרנסות, א טאג פאר יענע טאג וואס ער היט שבת, זאל ער טון א דאפלטע פרנסה, ער וועט שוין האבן אויף מארגן אויכעט. פרעגט די גמרא דאס קען מען דאך אויכעט נישט טון, ודילמא מאתמול שבת הוה, אפשר איז די אמת'דיגע שבת א טאג פאר זיין שבת, ער ווייסט דאך נישט ווען ס'איז די ריכטיגע שבת, קומט אויס אז ער האט געטון יענעם טאג מער ווי פיקוח נפש, ער טוט א דאפלטע פרנסה אויך אויף א מארגן, דאס טאר מען זיכער נישט. אלא נאר בלייבט די גמרא, כל יום ויום עושה לו פרנסתו, אפילו ההוא יומא, אפילו יענע טאג וואס פאלט אויס לויט זיין חשבון שבת, מעג ער אויכעט ארבעטן אזויפיל וויפיל ער דארף אויף יענעם טאג צום עסן, ווייל דאס איז פיקוח נפש און ס'איז דוחה שבת. פרעגט די גמרא וההוא יומא במאי מינכר ליה, במאי מינכר ליה וויאזוי וועט ער וויסן א חילוק אז היינט איז שבת און מארגן נישט? בקידושא ואבדלתא, מיט דעם וואס יענעם טאג ווען ס'הייבט זיך אן די טאג מאכט ער קידוש, און ווען ס'ענדיגט זיך מאכט ער הבדלה. תוס' האט דא א שמועס וואס טוט זיך צו ער מעג שפאצירן צו ער מעג גיין ווייטע וועגן אין דעם שבת טאג, איז קודם זאגט תוס' אז יעדן טאג פון די וואך מעג ער גיין וויפיל ער וויל, אויסער יענע טאג וואס ער רוהט, איי לכאורה וואלט דאך די גמרא געקענט זאגן אז דאס איז די חילוק פון יענעם שבת טאג און די אנדערע טעג, זאגט תוס' דאס איז נאכנישט גענוג א היכר אז ווייל מען זיצט און מען רוהט און מען גייט נישט זאל מען שוין פון דעם דערקענען אז ס'איז שבת, נאכדעם זאגט תוס' ס'קען זיין אז יענעם טאג מעג מען אויכעט גיין, ממילא איז ווייטער נישט דא קיין חילוק. און מען מוז גיין זאגט תוס' ווייל אנישט וועט ער קיינמאל נישט אנקומען צו קיין באוואוינטע געגענט און ער וועט קיינמאל נישט געוואר ווערן ווען ס'איז די ריכטיגע שבת, מעג ער גיין וויפיל ער וויל אבי ער זאל זיך ארויסזען פון דעם פראבלעם. זאגט די גמרא, אמר רבא, אם היה מכיר מקצת היום שיצא בו, דאס הייסט ער ווייסט אויף א געוויסע טאג אז יעצט איז בערך פינף טעג זייט ער האט זיך ארויסגעלאזט אין וועג, ער געדענקט נישט וועלכע טאג אין די וואך ער האט זיך ארויסגעלאזט אויפן וועג, אבער ער ווייסט אז היינט איז פינף טעג נאך וואס איך בין ארויס אין וועג, עושה מלאכה כל היום כולו, מעג ער יענעם גאנצן טאג טון א מלאכה, דאס הייסט יענע טאג וואס געפאלט אויס די אכטע טאג נאכדעם וואס ער איז ארויס אין וועג, אום שבת איז ער דאך נישט ארויס געגאנגען, רעכנט ער אויס, און יעדע אכטע טאג פון די טאג וואס ער איז ארויס וואס יענץ איז זיכער נישט קיין שבת טאג, מעג ער טון געהעריג א מלאכה א גאנצן טאג. פרעגט די גמרא פשיטא, אויב ער האט עפעס א שטיקל חשבון, ער ווייסט אויף איין געוויסע טאג אז דאס איז א וואכן טאג, איז אוודאי מעג ער יעדע אכטע טאג פון יענעם טאג טון א מלאכה. ענפערט די גמרא, מהו דתימא איך וואלט געוואלט מיינען, כיוון דשבת לא נפיק, שבת גייט ער דאך נישט ארויס אין וועג, במעלי שבתא נמי לא נפיק, אפשר זאל איך זאגן אז ערב שבת לאזט מען זיך אויך נישט ארויס אין וועג, ממילא והאי דער מענטש, אי נמי בחמשה בשבתא נפיק, לאמיר זאגן ער איז ארויס אויף א דאנערשטאג, לישתרי ליה למיעבד מלאכה תרי יומי, זאל אים מותר זיין צו טוהן א ארבעט צוויי טעג אין א צי, ווייל יענע טאג וואס ער איז ארויס איז קיין פרייטאג נישט געווען. ממילא אויב ווייס איך אויף א געוויסע טאג אז דער טאג אין די וואך בין איך ארויס, זאל איך סיי יענעם טאג מעגן טון ארבעט, און סיי א טאג דערויף, ווייל א טאג דערויף איז נישט שבת, ווייל אין א פרייטאג בין איך נישט ארויס. קא משמע לן לאט ער מיך הערן, זימנין דמשכח שיירתא ומקרי ונפיק. ס'מאכט זיך אמאל אז ס'איז יא געווען פרייטאג ווען ער איז ארויס, ער האט פונקט געטראפן א שיירה וואס לאט זיך יעצט ארויס אויפן וועג, און ס'האט זיך געמאכט ער איז מיטגעגאנגען מיט זיי, ממילא די טאג נאכדעם טאר מען שוין נישט טון קיין מלאכה ווייל ס'קען זיין אז די טאג דערויף איז יא שבת, אבער יענעם טאג אליין וואס מען ווייסט אז יענעם טאג איז מען ארויס, דעמאלטס מעג מען טון א מלאכה. זאגט די זוהר הקדוש. תא חזי, שטייט א פסוק אין תהילים, אשרי שומרי משפט, דנטרי מהימנותא דקודשא בריך הוא. דאס מיינט מענטשן וואס זיי היטן אפ די אמונה פונעם אייבערשטן. בגין דקודשא בריך הוא איהו משפט, דער אייבערשטער ווערט אנגערופן משפט, ער איז דער מלך המשפט. ובעי ליה לבר נש לנטרא א מענטש דארף היטן דלא יסטי לאורחא אחרא ער זאל נישט אפנייגן צו א צווייטע וועג, אלא דיהא נטיר משפט ער דארף אפהיטן די וועג פונעם אייבערשטן וואס ווערט אנגערופן משפט, בגין דקודשא בריך הוא איהו משפט דער אייבערשטער איז משפט דכל אורחוי משפט וואס אלע זיינע וועגן זענען גערעכט. שטייט ווייטער אין פסוק, עושה צדקה בכל עת, וואויל איז דער מענטש וואס ער טוט צדקה צו יעדע צייט, פרעגט ער וכי בכל עת יכיל בר נש למעבד צדקה, קען מען דען שטיין יעדע סעקונדע פונעם טאג און טון צדקה? אלא נאר, פשט איז אזוי, מאן דישתדל באורחי דאורייתא, ווער ס'איז זיך משתדל צו גיין אין די וועגן פון די תורה, ועביד צדקה עם אינון דצריכו לה, און ער טוט צדקה מיט די וואס ס'דארפן עס האבן, טוט ער גורם זיין א יחוד פון קודשא בריך הוא ושכינתיה וואס דאס ווערט אנגערופן עת. דכל מאן דעביד צדקה עם מסכנא, ווער ס'טוט צדקה מיט א ארעמאן, אסגי ההיא צדקה לעילא ותתא, טוט ער פארמערן די צדקה, ער געבט כח פאר די שכינה וואס ווערט אנגערופן צדקה אויבן און אונטן. תא חזי, מאן דישתדל בצדקה ווער ס'איז עוסק אין צדקה, ההיא צדקה דעביד, די צדקה וואס ער טוט מיטן ארעמאן, סליק לעילא דאס גייט ארויף, ומטא לעילא דאס קומט אן אויבן לההוא אתרא דיעקב צו די פלאץ פון יעקב די מידת התפארת, דאיהו רתיכא עילאה וואס דאס איז א אויבערשטע מרכבה, ואמשיך און ער טוט ציען אויף זיך ברכאן, ברכות, לההוא אתר צו יענעם פלאץ פון תפארת, ממבועא דכל מבועין, פון די מידת הבינה וואס דאס איז די קוואל וואס אלעס קוועלט דארטן, ומההיא צדקה, און פון די צדקה וואס דער מענטש האט געטון, אמשיך וארבי ברכאן לכל אינון תתאי, טוט ער מושך זיין און פארמערן ברכות פאר די אלע אונטערשטע עולמות, בריאה, יצירה און עשייה, ולכל רתיכין צו אלע מרכבות, ולכל חילין, און צו אלע צבאות פון אויבן. וכולהו אתברכאן אלע ווערן געבענטשט, ואתוספן נהורין כדקא יאות, ס'פארמערט זיך זייערע ליכטיגקייטן אזוי ווי ס'דארף צו זיין, בגין דכולהו אקרי עת, אלע ווערן אנגערופן עת, ודא הוא דכתיב עושה צדקה בכל עת, דאס איז די פשט עושה צדקה בכל עת, דער מענטש קען טון א צדקה מיט א ארעמאן איין מאל אין טאג, און די השפעה דערפון, די ברכות דערפון ציט זיך ווייטער און ווייטער, עס טוט אויף געוואלדיגע זאכן, און אלע מידות ווערן געבענטשט, וואס דאס ווערט שוין אנגערופן בכל עת. תא חזי, בזמנא דהוו ישראל בארעא קדישא, ווען די אידן זענען געווען אין ארץ ישראל, אינון הוו משכי ברכאן מלעילא לתתא, האבן זיי מושך געווען די ברכות פון אויבן אויף אראפ, וכד נפקו ישראל מארעא קדישא ווען זיי זענען ארויס פונעם הייליגן לאנד, עאלו זענען זיי אריינגעגאנגען תחות רשו אחרא אונטער א צווייטן רשות, אונטער די הערשאפט פון די שרי האומות, וברכאן אתמנעו מעלמא, אלע ברכות האבן זיך פארמיטן צוריקגעהאלטן פון די וועלט. תא חזי. יעקב הוה תחות רשו קדישא, יעקב איז געווען אונטער די הייליגע רשות, אבער כיוון דנפיק מארעא, ווען ער איז ארויסגעגאנגען פון ארץ ישראל, עאל איז ער אריינגעגאנגען ברשו אחרא, אין א אנדערע רשות, ועד לא עאל תחות רשו אחרא נאך פאר ער איז אריין צו דעם אנדערן רשות, אתגלי עליה קודשא בריך הוא בחלמא, האט זיך דער אייבערשטער באוויזן צו אים אין חלום, וחמא כל מה דחמא, ער האט געזען וואס ער האט געזען, ווי דער אייבערשטער האט אים צוגעזאגט אז ער גייט אים היטן, ואזלו עמיה מלאכין קדישין, און די הייליגע מלאכים זענען מיטגעגאנגען מיט אים, עד דיתיב על בירא, ביז ער האט זיך באזעצט ביים ברונעם. וכיון דיתיב על בירא ווען ער האט זיך באזעצט ביים ברינען, סליקו מיא לגביה, זענען די וואסערן ארויפגעקומען קעגן אים, וכן הוה משה אזוי איז אויך געווען ביי משה רבינו, דמתמן אזדמנת ליה אתתיה, דארט האט ער געטראפן זיין פרוי, משה רבינו האט געטראפן ציפורה, און יעקב האט געטראפן רחל, רזא דמילא די סוד פון די זאך איז, בירא לא סלקא, די באר קומט נישט ארויף, אלא כד חמא קשרא דיליה, נאר ווען ער זעט זיין קניפ, לאתחברא בהדיה, זיך מקשר צו זיין מיט אים, ווען ער זעט זיין בן זוג, דעמאלטס קומט ער ארויף. זאגט די הייליגע רמב"ם, הלכות תלמוד תורה פרק א', עד אימתי חייב ללמוד תורה, ביז ווען דארף א מענטש לערנען תורה, עד יום מותו ביז די טאג פון זיין שטארבן שנאמר, ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך, א מענטש דארף זיך אכט געבן, טאמער ס'וועט זיך אפטון פון אים די תורה א גאנצן לעבן, וכל זמן שלא יעסוק בלימוד הוא שוכח, אז מען הערט אויף לערנען, אז מען באשעפטיגט זיך מער נישט אין די תורה, הייבט מען אן צו פארגעסן, איז מען עובר אויף די לאו, ממילא דארף מען שטענדיג האלטן אין איין לערנען און חזר'ן. וחייב לשלש את זמן לימודו, מען דארף איינטיילן די צייט פונעם לערנען אין דריי חלקים, שליש בתורה שבכתב, ושליש בתורה שבעל פה, ושליש דארף מען עוסק זיין אין גמרא, און דער רמב"ם איז מסביר וואס דאס מיינט, יבין וישכיל מען לייגט זיך אריין צו פארשטיין אחרית דבר מראשיתו, די סוף פון די זאך פון די אנהייב, מען לערנט ארויס איין זאך פונעם צווייטן, ויוציא דבר מדבר, וידמה דבר לדבר, מען גלייכנט צו איינס צום צווייטן, ויבין און מען פארשטייט במידות שהתורה נדרשת בהן, די אלע י"ג מידות, עד שידע ביז ער ווייס היאך הוא עיקר המידות וויאזוי דאס גייט אלעס צו, והיאך יוציא האסור והמותר וויאזוי מען קען ארויסלערנען וואס מען מעג יא טון און וואס מען מעג נישט טון, וכיוצא בהן מדברים שלמד מפי השמועה, וענין זה הוא הנקרא גמרא דאס ווערט אנגערופן גמרא. כיצד? וויאזוי דארף מען איינטיילן די צייט אין דריי חלקים? היה בעל אומנות, טאמער דער מענטש איז געווען אן ארבעטער, און מיר זעהן דא וואס מיינט א השגה פון אן ארבעטער אין די צייטן פונעם רמב"ם, והיה עוסק במלאכתו שלש שעות ביום, דריי שעה אין טאג האט ער געארבעט, ובתורה תשע, ניין שעה אין טאג האט ער געלערנט, איז אותן התשע די נײַן שעה, קורא בשלש מהן דריי שעה דערפון בתורה שבכתב, ובשלש בתורה שבעל פה, ובשלש אחרים מתבונן בדעתו להבין דבר מדבר, וואס דאס איז גמרא. ודברי קבלה בכלל תורה שבכתב הן, די דברי קבלה, הלכה למשה מסיני, דאס איז אין חלק פון תורה שבכתב, ופירושן, די פירוש פון די אלע דברי קבלה, דאס איז שוין בכלל תורה שבעל פה. והענינים הנקראים פרדס, וואס דאס מיינט מעשה מרכבה און מעשה בראשית, בכלל הגמרא הם, דאס גייט אריין אין חלק פון גמרא. איז לכאורה ווערט דאך שווער א קשיא, פארוואס פירן מיר אונז זיך נישט היינטיגע צייטן אזוי? די אידן וואס לערנען חק, זיי פירן זיך יא אזוי, אבער די אנדערע אידן, אויף דעם זאגט דער רמב"ם א סברה, ווייל במה דברים אמורים אז מען דארף איינטיילן דעם טאג בתחילת תלמודו של אדם. די אנהייב וואס א מענטש זעצט זיך לערנען, דעמאלס דארף מען עוסק זיין א דריטל אין מקרא, א דריטל אין משנה און א דריטל אין גמרא. אבל כשיגדל בחכמה, אז ער איז שוין מער א תלמיד חכם, ולא יהא צריך און ער דארף שוין נישט צוקומען לא ללמוד תורה שבכתב ולא לעסוק תמיד בתורה שבעל פה, איז גענוג אז יקרא בעיתים מזומנים, פארשידענע צייטן ווען עס פלעגט קען ער לערנען תורה שבכתב, ודברי השמועה ער חזר'ט אביסל איבער זיין מקרא און זיין משנה, כדי שלא ישכח דבר מדברי דיני התורה, ער זאל גארנישט פארגעסן, ויפנה כל ימיו לגמרא בלבד, און די עיקר צייט געבט ער אוועק נאר פאר גמרא, לפי רוחב שיש בליבו וישוב דעתו, לויט וויפיל זיין הארץ און זיין מח קען פארנעמען. אזוי טוט דער רמב"ם פארענטפערן פארוואס אונז פיר מיר זיך נישט איין צו לערנען מקרא משנה און גמרא. אין שולחן ערוך ווערט צוגעברענגט אויכעט פון רבינו תם נאך א וועג, אז אונז פארלאז מען זיך אויף דעם וואס דער תלמוד בבלי אליין האט שוין אין זיך פסוקים און משניות און גמרא, איז אז מען לערנט תלמוד בבלי האט מען שוין מיט דעם אליין יוצא געווען. און די ראשונים זאגן אויכעט אז פאר דעם זאגט מען יעדן טאג די פרשת הקרבנות וואס דאס איז מקרא, איזהו מקומן וואס דאס איז משנה, און די ברייתא דרבי ישמעאל וואס דאס איז גמרא. זאגט דער רמב ם ווייטער, אישה שלמדה תורה, א פרוי וואס האט געלערנט תורה, יש לה שכר, זי באקומט א שכר, אבל אינו כשכר האיש, ס'איז נישט די זעלבע ווי די שכר וואס א מאן באקומט, מפני שלא נצטוית, ווייל זי איז נישט מצווה צו לערנען תורה, וכל העושה דבר שאינו מצווה עליו לעשותו, איינער וואס איז א אינו מצווה ועושה, אין שכרו כשכר המצווה שעשה, אלא פחות ממנו, ווייל א מצווה ועושה זאגט תוספות, האט מער א התגברות היצר און יעדע זאך קומט אים אן שווערער, אטאמאטיש איז די שכר גרעסער. ואף על פי שיש לה שכר אפילו פרויען האבן שכר ווען זיי לערנען, ציוו חכמים האבן די חכמים באפוילן שלא ילמד אדם את בתו תורה, א מענטש זאל נישט לערנען מיט זיין טאכטער קיין תורה, מפני שרוב הנשים אין דעתן מכוונת להתלמד, זייער ציל, זייער צוועק, זייער שכל, טוט נישט אינזין האבן זיך אויסצולערנען די זאכן וואס זיי לערנען, אלא הן מוציאות דברי תורה לדברי הבאי לפי עניות דעתן, לויט זייער קליינע שכל טוען זיי פון דעם ארויסנעמען ענינים וואס זיי דארפן נוצן פאר זייערע נארישקייטן. אמרו חכמים, כל המלמד את בתו תורה, כאילו לימדה תפלות, לויטן רמב ם מיינט תפלות סתם נארישקייטן, רש י אין די גמרא טייטשט אז דאס מיינט ענינים פון זנות, רמב ם קוקט אויס אז ער טייטשט דברי הבאי, דאס מיינט שטותים. במה דברים אמורים בתורה שבעל פה, אבל תורה שבכתב לא ילמד אותה לכתחילה, תורה שבכתב זאל מען אויכעט לכתחילה נישט לערנען מיט די מיידלעך, ואם לימדה אינו כמלמדה תפלות, ס'הייסט אבער דאך נישט ווי מ'לערנט מיט איר נארישקייטן. זאגט דער ספר הרוקח, מ'לערנט דא ווייטער א המשך פון די מוסר וואס מ'האט געלערנט דאנערשטאג און פרייטאג פרשת חיי, רעדט ער דא ווייטער פון די שורש הענווה, יהיו דבריו מועטין, די ווערטער פון א ענו זאלן זיין ווייניג, וקולו נמוך, ער רעדט מיט א נידריגע שטימע, ומעט צחוק, ער פארמינערט מיט געלעכטער, ומעט שבועת השם אפילו על האמת, ער שווערט ווייניג מיט'ן אייבערשטנ'ס נאמען אפילו אויף אמת'דיגע זאכן, ולא יעבר על לשונו כזב, ער פירט נישט אדורך קיין פאלשע זאכן אויף זיין צונג, ולא ישב בסוד משחקים, ער זיצט נישט מיט א גרופע שפעטערס און לאכערס, כאמר בירמיה שטייט א פסוק אין ירמיה, לא ישבתי בסוד משחקים ואעלוז, פון ווען כ'האב באקומען די נבואה אויפ'ן חורבן האב איך מיך נישט געקענט אראפזעצן מיט די גרופע פון די לאכערס און מיטפרייען זיך מיט זיי, מפני ידך וועגן דיין האנט, די שווערע נבואה וואס איז געקומען, בדד ישבתי, איך בין געזיצן איינזאם אליין, כי זעם מלאתני ווייל דו האסט מיך אנגעפילט מיט צארן אויף די מיט די שווערע בשורות וואס דו האסט מיר געזאגט. וכשקורא בתורה ובנביאים ובכתובים ובתלמוד, ווען דער מענטש לערנט תנך, ער לערנט גמרא, ורואה און ער זעט דארט הגמול, די גוטע שכר, והעונש און די פורעניות, ויודע און ער ווייסט ביי זיך כי עצמו מעשיו, ער האט נעבעך געטוען אסאך שלעכטע מעשים, יכנע ווערט ער דערנידערט ביי זיך וישפל לעצמו וירך לבבו וירא און ער פארכט זיך מעונש הדבר וישוב און ער טוט תשובה, כמו יאשיהו אשר קרע את בגדיו ער האט זיך צעריסן זיינע קליידער, והשיב לו הקדוש ברוך הוא און דער אייבערשטער האט אים געענטפערט יען רך לבבך ותכנע מפני. הכניעה היא ענווה, הכנעה דאס מיינט איינער האלט זיך בענווה, מושל במעשיו וברוחו ער טוט געוועלטיגן אויף זיינע מעשים און אויף זיין גייסט, כשמבזין אותו ווען מען פארשעמט אים, והיכולת בידו להינקם ס'איז דא א מעגליכקייט נקמה צו נעמען, און מענווה ושפלות צוליב זיין עניוות, שותק, שווייגט ער וסובל און ער פארנעמט, ער פארליידט, ומקרהו מקרה ופגעים, אז ס'פאסירט אים נעבעך עפעס, בו, אין אים אליין או בממונו אדער אין זיין געלט או בבניו אדער ביי זיינע קינדער או בקרוביו איינער פון זיינע נאנטע, יצדיק הדין, טוט ער מצדיק זיין דעם דין שמים אויף זיך, ויסגור פיו מלדבר, ער פארשליסט זיך דעם מויל פון צו רעדן עפעס קעגן דעם אייבערשטן, וליבו און זיין הארץ אפילו מלהרהר פון צו קלערן כמו וידום אהרן אזוי ווי שטייט ביי אהרן ווען עס זענען געשטארבן זיינע צוויי זין, ומשבחי בני אדם און אז מענטשן רימען אים, יאמר זאל ער זאגן, אל תשבחוני, רימטס מיך נישט אויס, כי פשעי אני אדע, ווייל איך ווייס מיינע זינד.